לזכות רבי יהושע בן עטא דבורה שיחיה מראזוב ויום ההולדת שלו י"ב שבט משיחת י' שבט תשכ"ב.
אין די מדינות שמאחורי מסך הברזל ווי זיי ווערן איצטער אנגערופן, ובייחוד אין רוסלאנד איז דאך דארט קיין אנדער השפעה ווי פון דעם נשיא בעל ההילולא, איז דאך נישט שייכות דארט צו זאגן, אויב יא קען זיך זיין מער נישט ווי א מלחמה בהשפעה זו, און דערפאר דארף קען מען מבחין זיין בתלמידיו וואס איז אין וואס איז באשטאנען די נקודה פון זיין עבודה, וואס דאס האט ער אריבער געגעבן בהוראותיו לההולכים בעקבותיו. און ס'איז דאָך ניטאָ ווי דער רבי, דער נשיא שרייבט אין איינע פון די בריוו, אַז מופת חותך איז דאָס איז אין אַ דבר חי, אַ באַווייז אין אַ לעבעדיקן ביישפּיל, וואָס איז דאָרטן דאָ אַ ייד, וואס מכמה שנים איז ער דארט געבליבן אליין, דאס הייסט אז אשתו ובני ביתו געפינען זיך במדינת החופשי, און ער געפינט זיך דארט אליין און טראגט א גאנצע בארד און פרנסה האט ער סיי ווי סיי נישט בדרך הרגיל, במילא קען ער זיך זיצן כל היום וכל הלילה און עוסק זיין זיך אין לערנען תורה און דאווענען און מקיים זיין מצוות לעצמו, וואס דאס איז דער סדר ווי גערעדט פריער פון א צדיק אין א פעלץ. און ער האט זיך נאך א הסברה על פי שלחן ערוך אז דארטן עניינים פון תורה ומצוות מען זאל טון בריש גלי ובאופן פון השפעה על הזולת איז פארבונדן מיט סכנת נפשות, דאס הייסט א שילוח לגבי ארץ גזירה וואס מען ווייס וואס דאס באטייט לאחר משך זמן קצר.

און ווי גערעדט פריער, די פרוי זיינע געפינט זיך שוין צען יאר מחוץ למדינה, מחוץ למדינה האמורה, די קינדער מיט די אייניקלעך זיינען אויכעט מחוץ למדינה האמורה, און דאס רעדט זיך וועגן א מקווה ניט לגבור לאנשים נאר מיט א מקווה לנשים. און בשעת ער האט געזען אז ס'ניטא, ס'זעט זיך ניט אן, ווער ס'עט זיך היינט עוסק זיין און מאכן א מקווה פאר פרויען, קאן זיין אז מארגן וועט זיך עמיצער געפינען, קאן ער דערפון ניט האבן קיין תועלת אין עניינים פון תורה ומצוות בחייו הפרטיים. דאס איז פארבונדן מיט סכנת נפשות, ווארום דאס איז א דבר מפורסם א תועלת פון א מקווה איז יא ניט אז מ'האלט עס בסוד, נאר אז מ'גיט עס איבער, און מ'גיט עס איבער דווקא צו אטא די וואס זיי זיינען נאך ניט זקנים באים בימים וואס ביי דארטען נוגע דער ענין.

איז צי ער זאגט בפירוש צו ער זאגט נישט בפירוש פארשטייט מען אז דאס האט תועלת הרבים דערנאך דארף מען גיין און מפרסם זיין און איבערגעבן אז במקום פלוני וביום פלוני ובלילה פלוני וועט זיין א מקווה א ווארעמע מקווה און דערנאך דארף מען גיין און זען אז זאל זיין די כל הענינים וואס זענען דערמיט פארבונדן און אט דאס וואס ער האט געהאט די אלע פיר ברירות ס'האט געקאנט זיין ניפול לים. און דאס וואלט געהאט א פסק דין אין שלחן ערוך דערפאר, ס'וואלט געזעסן למעלה מעשרה טפחים, ומי יאמר ליה מה תעשה, ס'האט געקאנט זיין דער סדר פון נצווח עליהן דאווענען א גאנצן טאג אז זאל מנצח זיין די צד הקדושה און ניט איינטינקען קיין פינגער אין קאלטע וואסער, און ס'האט געקאנט זיין דער נעשה מלחמה וואס ביי א מלחמה פאר האט מען עפעס פאר זיך אויכעט.

היפך חוקי המדינה אין א ענין וואס זיך איז ניט נוגע, וואס זיך וועט ניט צוקומען אין תורה ומצוות, אין עולם הבא ווייס איך ניט צי ער טראכט וועגן עולם הבא, ער טראכט אויף צו קומען צו דער ווייב מיט די קינדער און לעבן צו זיי מיט זיי צוזאמען למטה מעשרה טפחים נשמה בגוף עד מאה ועשרים שנה, אבער וויבאלד אז ער געפינט זיך במקום וואס אט דארט זעהט ער אז ס'איז דא א שטאט וואס איז ניטא קיין מקווה צו ס'איז דא מער ניט ווי א קאלטע איז זעהט ער אז דאס איז ענינו בהשגחה פרטית במילא איז אים קיין נפקא מינה ניט צי דאס ער האט דערפון א תועלת צו מלחמה צו ניט ס'איז דבר אל בני ישראל ויסעו אבי א טריט נענטער צו ביאת משיח וואס דעמאלט וועט זיין דער ענין פון גילוי תורה און פנימיות התורה. און אט א דאס איז דער מתלמידיו של הנשיא א הוראה ווי ס'דארף זיין די הנהגה פון די תלמידיו וואס זיי געפינען זיך אין אן ארט וואס מ'קען אויפטון כמה פעמים ככה און אן סכנות נפשות און אז זיך זאל אויך צוקומען וואס דאס איז גלייך שולל די הנהגה פון ניפול לים אז וואס איז אים נוגע וואס ס'טוט זיך מיט א צווייטן ער איז זיך טובל געווען אין א ים של תורה.

ועל דרך זה די כיתה שבינתיים א נחזור למצרים און אויפפירן זיך, אבער וואס דארף מען האבן חיות, און וואס דארף מען האבן תענוג, און וואס דארף מען האבן מרץ, און וואס דארף מען טראכטן וואס צו טון, אז ס'וועט קומען לידו א הוראה פון שלחן ערוך,

איז אט דאס איז די סימן אז דווקא דאס איז זיין ווי דאס איז דא נשמה בגוף למטה מעשרה טפחים און אט אט דאס איז די וועג אז ס'שפאלט זיך דער ים בנוגע צו חיים הפרטים אויכעט און אט דאס איז די וועג אויף באקומען די תורה אין א פנימיות בנוגע צו חיים הפרטים אויכעט און אט אט דאס איז אט אט די וועג וואס הורנו בדרכיו הורנו באורחותיו אין אן אופן אז זאל זיין דער נצח סלה ועד. וכאמור לעיל אז ועל כל זה און כדי די זאך זאל זיך אפטון האט ער נאך געמאנט אז זאל זיין דער דווקא דער ענין פון שמחה וטוב לבב, און ווי דער נשיא האט אמאל דערציילט בנוגע צו זיין זיידן צום רבי מהר"ש אז ס'נאך ניט געווען אזא מין בעל יסורים פשוט כפשוטו ווי ער איז געווען בשניו האחרונות. און ס'ניט געווען קיין מאָל, אַז אַ ייִד זאָל ניט אַרײַנגיין און ער זאָל אים ניט באַגעגענען מיט אַ שמייכל, און ניט אַ געמאַכטן, נאָר אַן אמתן שמייכל. ועל דרך זה איז דאָך אויך געווען בנוגע צו נשיא דורנו וואָס את חליינו הוא נשא. והוא מחולל מפשעינו. וביחד עם זה איז דאך אלעמאל געווען קבלת כל אחד בסבר פנים יפות און ניט געמאכטע נאר אמת'ע. און מאָנען סײַ בײַ יענעם סײַ בײַ זיך, און אױספֿירן אַז זאָל זײַן בשׂימחה ובטובֿ לבֿבֿ. ויהי רצון אַז נוסף אױף נוסח הרגיל.